קענסט מיט איר א תורה שיעור? דו ווילסט גיין זאגן פאר די בחורים אין דארמעטארי אז ס'דא א שיעור יעדער דארף דא זיין? שכוח. יעדעם באזונדער, אלע ארעסטאנטן, דא איינגעשפארט, די בחורים זענען איינגעשפארט מיטן טעלעפאון.

איינער איז געקומען בעטן א שיעור, יעדע טאג רעדסטו פון דאס, יא, איך האב א שיעור פון סעלף קאנפידענס. קאנפידענס, וויאזוי, וויאזוי גלייבט מען אין זיך, וויאזוי, וויאזוי איז מען זיכער ביי זיך? גערעכט, כ'מיין שוין לאנג נישט גערעדט פון דעם, און ס'איז זייער א וויכטיגע זאך,

א טויטע מענטש איז גארנישט. ער איז געבוירן פארמאכטע הענט. פרוביר אריינצולייגן א פינגער. נאר מיט די צייט קען אמאל זיין אז עלטערן נעמען עס ארויס, חברים נעמען עס ארויס, א מלמד נעמט עס ארויס, א טיטשער נעמט עס ארויס, קען געשען, מ'צעברעכט א קינד, גארנישט, ביסט גארנישט, ביסט גארנישט, ביסט גארנישט, גייט אזוי אסאך מאל אין לעבן,

די שטאטן פון יעדן איינעם, נישט ענוה, נישט ענוה, דאס איז אויך התמדה, מ'זעט אמאל א בחור אין ישיבה, ער לערנט אכצן שעה, עס קען זיין התמדה, עס קען זיין מרה שחורה, מיך קענסטו נישט אזוי שנעל אונטערקויפן, מיר זע איך קומען, ער זיצט אזוי אין די קארנער, שוין א גאנצע יאר, רעדט נישט מיט קיינעם, נישט געזונט.

זאגט דער רבי, ווי מער א מענטש גלייבט אינעם אייבערשטן, ווי מער א מענטש חזר'ט אמונה, אקעי ווילסט שוין נישט הערן די שיעור? נישט אינטערעסאנט, הא? שוין, מ'גייט האבן א ספעשל שיעור פון קאנפידענס, עס גייט זיין עכטע עכטע עצות, נישט פלעין נאכאמאל התבודדות מיט די אמונה, סדר דרך הלימוד. הערט זיך א געהעריגע עצה! קומט אסאך מאל מענטשן צו מיר פאר שלום בית, אַז אַ גאַנצע באַרג מיט טענות, ער אױף איר און זי אױף אים, עס איז ממש נישט מער אַ קינדישע פּאָר יאָר, און ער איז אַװעקגעפֿאָרן, און זי איז אַװעקגעפֿאָרן נישט אָפּגעטײלט. װײסטו װאָס? ער װיל צוריק גײן, זי װיל צוריק גײן, װאָס דאַרף מען טאָן? זאָג איך, שיק איר אַ שײנע מעסעדזש, איך בענק מיך נאָך דיר, און איך קען באַשטײן צו נאָך אַ מאָל אָנהײבן לעבן מיט דיר, און גיב איר גוטע װערטער, דאָס איז די גאַנצע עצה װאָס דו דאַרפֿסט מיר װיסער געבן?

און דער רבי האט געזאגט פאר די אייבערשטער ווייז מיך אז דו הערסט מיך אויס נישט אז איך גלייב נישט אבער איך וויל זען אזוי קלאר אין פראנט פון מיין אויגן און דער רבי פלעגט שפאצירן אין פעלד דארט איז געווען א עבודה זרה הויז וואס איז עבודה זרה הויז ווייל זיי האבן אויף די שפיץ פון די הויז א צלם מאכן א צלם ווייסט וואס איז מאכן א צלם

צוויי דריי חדשים נאך די בר מצוה איז ער שוין געפארן א צווייטע שטעטעלע דארט איז געווען א שטעטעלע געהייסן אוסיאטין קליינע שטעטעלע ערשט מילא אין דער רבי חתונה געהאט א יונגל אין יעדן טאג פלעגט דער רבי דער רבי האט זיך באהאלטן דעמאלטס דער רבי האט נישט געוואלט זיין שווער זאל וויסן ווער ער איז זיך געשפילט אינדרויסן עס איז געקומען ווינטער האט ער זיך געגליטשט אין דעם עס איז געקומען זומער די טייך איז געלאפן א פלוט א טייך אין אוסיאטין ווי זיך א קליינע שיף

און אַז דו װאָלסט מאָלן װײס, און כ'האָב זײ געװען די פּאָר ייִדן דאָ, און. אױב עס איז געװען צען מענטשן, דאָס איז שױן געװען אַ גרױסע שטאָט, אַ געהעריגע שטעטל, מע געהאַט אַ מנין ראָש השנה, מע האָט נישט געדאַרפֿט אַרײַנפֿאָרן אין שטאָט. אַ שײַט מיט אַ גאַס מיט הײַזער, אין בעק איז געלאָפֿן אַ טײַך, דער רבי האָט זיך געװאָלט באַהאַלטן, דער רבי האָט געװאָלט אַריבערגײן די אַנדערע זײַט װאַלד, רעדן צום אײבערשטן, דאָרט איז געװאַקסן אַ סך בעמבוס, בעמבוס, װאָס מע מאַכט סכך. וואס? אה, און היינט, איך ווייס נישט, די היינטיגע קינדער ווייסן פון סכך, היינט מאכט מען שוין ראולס, מ'מאכט שוין אזעלכע מחצלת'ן, אבער ווען זענען געווען קינדער, איז געווען בעמבוס, קנים, קיינים, דאס וואקסט נעבן א וואסער, עס וואקסט נעבן די וואסער, איז עס ווייך, אז מ'שניידט עס אפ, ווערט אויסגעטריקנט, ווערט עס אזעלכע העלצלעך, מאכט פון דעם סכך, דארט קען מען זיך גוט באהאלטן, מאכן התבודדות, דער רבי פלעגט נעמען א קליינע שיפעלע,

נײן, איך װיל אױך נישט. אָבער דער רבי האָט געװאָלט זען. אין מיטן דער נאַכט קומט אַרײַן אין רבינס צימער אַ נשמה, ס'איז געװען פֿון אַ רשע. דער רבי האָט זיך אַזױ דערשראָקן. דער רבי האָט אַזױ אָנגעפֿאַנגען שרײַען. מ'האָט געעפֿנט די טיר. װאָס איז געשען?

איז נאכאמאל, מ'האט די שיעור פון קאנפידענס. וואס איז די עצה פאר קאנפידענס? אמונה. אויב איינער זאגט דיר א אנדערע עצה, זאג אים, דא א וועבסייט, טשאדעלע באדעלע דאט קאם. גענדיגט, דו גייסט אריין אין א גאנצע דרשה אין די פאלדער. וויאזוי באקומט מען אמונה? אויף דעם איז דא א כמה עצות. איינע פון די עצות וואס דער רבי זאגט איז,

אלע זאכן פארדעם איידער קומען צו דער רבי פאר קאשעס אויף דער נעמען

ווי קענסטו דאס זינגען? דער הייליגער באשעפער איז איבעראל דא. ער זאגט פאר די אייגענע מאמע, איך בין קיינמאל נישט אליין. דאס גיבט קאנפידענס. ווייסט וואס מיינט קאנפידענס? מענטש הייבט אן צו ווערן זיכער מיט זיך, הייבט נישט אן אז ער קוקט אויף מיך, ער לאכט אויף מיך. אקעי, מען גייט שוין יעצט ליינען, סאו ער גייט ארויס, מען גייט אים אפשר געבן אן עליה. קודם כל מען געבט אים נישט קיין עליה.

פארקערט אז די גאנצע חדר קומען דעם אונטערן. אין דער היים ביסט אליין. איך וויל עס נישט זאגן, ווייל יעצט האט זיך אנגעהויבן פארקערט, דער ווייב נאר דרייען. גיי נישט אהיים ווילאנג דער מאן קומט אהיים, צו דער גייט אלעס שוין דרייען. אבער ס'הייבט אן די אלע זאכן צו שפילן אין קאפ. וואס איז די עצה פאר דעם? דער הייליגער באשעפער איז איבעראל דא, און איך בין נישט אליין, און דער אייבישטער איז מיט מיר, און דער אייבישטער וואטשט מיך. זיי נישט קיין בטלן. ווי אלט ביסטו? זיבן יאר?

דאס מאכט א מענטש זאל זיין אזוי זיכער מיט זיך, כ'האב נישט מורא פון קיינעם. כ'האב נישט מורא פון קיינעם. איינער פון די רעבעס וואס וואטשן ביי לאנטש אין חדר זאגן מיך א מעשה אויף דיך, אז ס'איז געווען א גרויסער יאך מיט דעם, ער האט געקלאפט, זאגט מיך אז אין א גרויסע הינט מ'טאר נישט שרייען, א הינט ווערט ווילדער ווען ער זעט וואסער, און ער שפריצט וואסער, מ'האט געשפריצט מיט די קינדער וואסער אין דרויסן, און א הינט איז געשפרינגען, די קינדער זענען געלאפן, און סאמי זאגט, לויפן.

וואס איז מיט דיר? איך האב דאך איבער א נייעם טייל אין רעדן פונעם אייבערשטן, ס'איז גארנישט דא, ס'נישט דא איך, ס'נישט דא דו, ס'נישט דא דיך, ס'נישט דא איך, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז דא, דאס איז די עצה פאר ביטחון עצמי הייסט עס, זעלבסט זיכערקייט. פארשטייט זיך, מ'טאר נישט קלאפן א קינד, ס'העלפט צו זען אז די קינדער זאלן זיין געזונטע קינדער, מיט א מלמד וואס מ'לייקט. א מלמד קען אויפבויען קינדער און א מלמד קען חרוב מאכן קינדער. און נישט נאר מיט שלאגן מאכט מען חרוב. איך מאן א די די גוילם די גוילם די גוילם זאגן אים אזוי א גאנץ יאר. דאס איז אזוי דאס פון מאדע. אזוי ווי א בוים וויל וואקסן דאס איז דאס האלט אויף דעם קען נישט גיין הויך. פון א גוילם. קען נישט פון א גוילם. קענסט יא. קענסט יא. דאס איז די שיינקייט פון

כ'האב שוין מורא צו גיין צו א אינטערוויו פאר א דזשאב. שטותים. שטותים, מ'גייט מיך זיכער נישט אננעמען. פארוואס? פארוואס? אוי דער וויל דיך נישט אננעמען? דו זאגסט אז דו גייסט נישט ארבעטן. איך גיי דא נישט ארבעטן. דו זאגסט מיך אפ? איך גיי דא נישט ארבעטן. דאס איז מיט אלעס. מאמע זאגט דאך ברוך השם, א שדכן איז דא.

פארוואס? אייבערשטער וויל מיך. איך וויל געפעלן פארן אייבערשטן, איך וויל נישט געפעלן פאר דיר. וואס זאגסט אויף מיר? איך בין א געלונגענער ראש ישיבה, יא, ניין. אינטערעסירט מיך א בוידעם. איך ווייס, מיר האט שוין געזאגט פאר די ראש ישיבה, מיר האט שוין געטרעפט די בחורים. סי רופט פארשעם. האלט יא, האלט אזוי... שטיי יא, שטיי נישט, אינטערעסירט מיך נישט. קריגט און קערט און געווארט, זאגט עס נישט מאכלעך.

מ'שיקט דיך צו, גיי צו. איך דארף יא דאס, דארף נישט, איך דארף יא דאס, האב דיך צוגעשיקט נאך אמאל. גיי צו. קלאפ בית מדרש. רוף צו משה'ן. יא, אבער... קריגסט דיך אויס מיט זיי, דאס איז שוין נישט נוגע פאר מיר, עס איז מאכן וואס דו ווילסט. דאס מיט יעדע זאך.

פארוואס? ווייל איך וויל אים מקרב זיין צום אייבערשטן. איך גיי אים געבן א ספר, ער וויל עס נישט נעמען, דאס דאך נישט נעמען. טויזנט מאל דארף ער זיך נישט נייען. איך גיי מארגן נאך אמאל צוריקקומען. אז זייער אסאך מאל אפאר צוקומט צו א מענטש איז הינגעריק. ער איז הינגעריק, די איז געכאפט די שריי, אז דו זיין ווייב זאל כאפן עפעס אין קאפ. און ער אהיימגעקומען האט גענומען א זאך און געווארפן. קודם ווייזן, איך בין גערעגט. אין די טונקען, אין השמיים. גיי מיר נאר אויס קודם שוין ארויסגעגעבן. דאן נאך זיך אין אין חילו. אז קומט א א לייב קומט אריין אין א סטאדע פון שעפעלעך. ער האט אריינגעקראצט אין איינעם. אלע זענען קושט. ווייל ער האט שוין ארויסגעגעבן פאר. אז מען ווייסט נאך נישט וואס איז אלעס א ספק. ער האט שוין ער האט שוין מ'טרעפט די נעגל אין איינעם. אוקיי, עס איז שוין בארואיגט. ארויסגעגעבן די כעס, יא. שטעלט א קעצל אריין אין א טשיקן קופ.

טאלקינג טאלקינג א שידוך פאר יו. א שידוך! ענד דעי קאם בעק דעט דעי דאנט וואנט טו בי משדך וויט יו. אוי. לעטס לעטס לעטס לעטס לעטס אינווייט די האול פעמילי ענד אלל גאנא קריי. דעי דעי דיס דיס ריטש פעמילי דאזנט ניד אס. דעי וואנט דעי דאנט וואנט טו בי מחותנים.

א מענטש נעמט אריין און דאס געט אים קאנפידענס, געט אים זיכערקייט. איך האב ארויסגעגעבן די מוסד האט ארויסגעגעבן א פאר סידיס, א פאר דיסקס, א פאר קאסעטעס פון אמונה ניגונים, אמונה ניגונים. איך ווייס די עלטערן זענען באורד פון דעם, די עלטערן ווילן מער שענערע מוזיק, שענערע גראמען, די עלטערן ווילן ס'דא היינט זינגערס געבן ארויס אזאנע שיינע

זאגט ער די זייגער ריקט זיך עס גייט זייער שנעל אזוי איז עס וואס גייט אלס קינד עלטערע עלטערע מענטשן שטייען און רעדן אונגעריש אזוי איז עס מיין זיידע כ'האב מיר געברויכט קאלעס דא געווען געהאט אן הארץ אטאק און איך דארף מאכן שטיין א נייע א נייע אדער איינגעשלעפט און אויפגעוועקט

רעכנט אויס אלע צרות, אפשר האב איך יענע מעשה, איך האב מורא צו גיין אין גאס, וועט א מערדער קומען צו גיין, איך קען נישט גיין אין גאס אליין, ווייל א מערדער וועט קומען צו גיין. איך האב איך נישט פיין געלונג, פחדים מיט די גזירות. נו, היי וואס איז דאס אלעס די אייבערשטער? דו אייבערשטער, דער אייבערשטער מאכט אלעס, דער אייבערשטער דא, דו ביסט נישט אליין, דער אייבערשטער מיט דיר, דער אייבערשטער וואטשט אויף, דאס געט זיכערקייט פאר א מענטש. און די מלמדים דארפן עס מאכן מיט א חכמה. אמאל דורך א מעשה פארציילן פאר די קינדער, אין דעם מעשה געב איך א לייג אריין ס'דא א באשעפער. אין מיטן שמועסן מיט די קינדער, אין מיטן זינגען מיט די קינדער, אין מיטן... איך האב אפילו געהערט ווי ווי ווי איך האב אריינגעבראכט אין קלאס, די טיטשער ווען ס'איז סקול הייבט אן האלט אין מיטן לערנען מעט.

נו צוריק גיין, נו בעטן די אייבערשטער, און נו בעטן די אייבערשטער קען נישט. יעצט בעטן די אייבערשטער, מיר בעטן די אייבערשטער אונז זאלן געווינען. אונז זענען געוואנען גם זו לטובה, ס'איז אלעס גוט, נאר א געים, נעקסטע געים געגאנגען, לייגט אריין אמונה, אין אלע זאכן. אין אלע זאכן, נישט אויף. איינער פרעגט מיך אמאל אין א בריוו, וויפיל צייט א טאג זאל דער מלמד אוועקגעבן לערנען אמונה? איך קען נישט רעדן.

אז מען לערנט אסאך די בריוון פון מוהרא"ש, און די שיינע קונטרסים וואס קומט ארויס יעדע וואך, דאס איז אלעס מוהרא"ש, דאס איז אלעס די רבי'ס, עצתו אמונה, דאס איז אשר בנחל, און ווער ס'איז סטאק געבליבן ביי אשר בנחל, קוק הער, איך גיי אפאר צו נאר.

דארף איך גיין זוכן א בלעטל פון שטעטל אדער א גליון פון אדער פון די שלש סעודות אדער פון סיפורי מעשיות שטייט זיך אויף ס'קומט דאך אן ביי דיר אהיים יעדע שבת א גאנצע פעקל וואס צו ליינען וואס צו זען דארט נאך אמאל אלע מיני וועגן די נייעס אייבישטער די זאך אייבישטער נאך די שוין דארפן גיין זוכן קיין העלפ די אייבישטער זאל העלפן

אבער אונזערע מלמדים קענען זאגן פאר די קינדער ס'דא א באשעפער און א קוק ארויס אין דרויסן אזא פיינע זון שכוח אייבישטער אזא וועטער היינט שכוח אייבישטער אזא וויו שכוח אייבישטער אזא פול גייט מיט די קינדער שווימען גייט איך גייט אין ישיבה קטנה די קליינע קינדער די קליינע בחורים אין די שווימען

ווי אלט איז ער געווען? ווי אלט איז ער געווען? פערצן יאר. זיין טאטע האט אים געזאגט גיי פאס די שעפעלעך אויפן פעלד, אינמיטן קומט א וואלף. א וואלף איז הונגעריג, ער וויל א שטיקל פלייש. ער וויל א שעפעלע, ער וויל כאפן א שעפעלע און אוועקלויפן. דער פאסטוך, ווייל וואטש. דוד המלך גייט צו צו אים, ער כאפט אים אן, ער צערייסט אים. ער רעדט צום אייבערשטן. פון א לייב.

ס'איז דא דא בערן וואס עסן גארביטש. אז מען לייגט ארויס די גארביטש אזוי, מען פירט זיך אויף אזוי ווי איך ווייס נישט ווי אזוי מען פירט זיך אויף. שא. איר זאלט דעם הערש. און נישט דא. נו, דאס איז די ערשטע זאך, א גארביטש אין בית מדרש איז די ערשטע זאך. פאלגן די רבי. אז דער רבי זאגט דארף זיין זויבער. פאר א קטנות, פאר א קליינעם גאט, און פאר דארף, אה. זויבער, זויבער. פאר דארף, ברסלב. אין ברסלב. נאך וויאזוי קען איך גיין זאגן פאר אנדערע משפחות אז זיי זאלן טענה'ן מיט די גארביטש אז מען זעט דא וויאזוי שלומי איז געווען אביסל מעסי וואס איז די גוי קומט איז גארנישט געשען אבער ס'וואלט נישט זיין געוואשן אינדרויסן זאל זיין זויבער די ערשטע זאך מענטש קומט אריין קידוש השם זויבער זויבער די זעלבע זאך אין חדר א מלמד הייבט אן לערנען וויאזוי לערנסטו

א דיבעיט דארף מען א פארמעסט, אויב די אראבער האט הרג'נען די איד, און אלע אידן דארפן זיין אונטערטעניג אונטער די אראבער, און אויב די איד האט הרג'נען די אראבער, און אלע אראבער מוזן צאלן שטייער פאר די אידן, די אידן וועלן זיין די בעלי בתים. און ס'וואקט ארויס אזא אינטערעסאנטע מענטש, גלית, זאג ווי הויך איז געווען? צוויי הויעך, נישט ווי א מענטש, צוויי מאל אזוי הויעך ווי א סטעיט טרופער.

אויך געדאווענט און יא, האט א שרעקעדיגע מענטש. און ער קומט ארויס אויבן אויפן בארג, און האט א גרויסע מייק, א גרויסע הארן, און ער זאגט צו וואס געבט ארויס איינער וואס קומט. זיי האבן זיך זייער געשראקן. און ער איז ארויסגעקומען ספעשל צופרי, ווען מ'דארף גיין דאווענען שחרית, פארנאכט ווען מ'גייט דאווענען מנחה מעריב, געוואלט מבטל זיין די מנינים, מבטל זיין קריאת שמע.

אזוי גערעגט. איבער א זאך, ער האט פארשטעקן א פרט. איך בין א הונט? א הונט וועט מען גוט פארטרייבן, נישט קיין פראגע, מיט שטיינדלעך. איך בין א הונט? זאגט אים דוד, אויב ביסטו א הונט, דו באלעסטערסט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דו שענדסט דעם אייבערשטן, דו שענדסט די אידן. און ער געט א כאפ א שלינג ער געט א שיס שמע ישראל שמע גאנע שמע גאט זאל איך קודש איך זענען שטיין און זענען מענער שמע ישראל שמע גאנע שמע איי חאב א געשאס מיין קאפ אריין פאלט ער אויף ער לאזט זיין זיין שווערד שניידט מיט די קאפ און הייבט עס אויף שטעקט ער אין די הענט די קאפ און ער רוקט פאר אלע אידן קינד פאר אויף און די אראבער זענען אנטלאפן געלויפן אלע פלשתים און אלע זענען זיי געפאלן פאר די אידן ווער האט דאס געמאכט א קליינע בחור